א גוט יאר, די וואך גייט פרשת כי תשא, איך וויל נאר באטאנען א געוויסע דבר תורה פון לעצטע וואך און צולייגן דערצו א שטיקל דבר תורה. לעצטע וואך האט מען געליינט פרשת תצוה, משה רבינו האט זיך מוסר נפש געווען פאר כלל ישראל, ער האט געזאגט פארן אייבערשטן, אויב דו ביסט מוחל די אידן דעם חטא העגל איז גוט, און ווען נישט, נעם מיין נאמען ארויס פון די גאנצע תורה. שטעל דיר פאר ווען ס'פעלט אזויפיל מאל משה'ס אין די תורה. שטעל דיר פאר, די אלע זאכן וואס משה רבינו האט אונז איבערגעגעבן, דאס מיינט נישט אז ס'נישט דא חלילה קיין תורה. אבער וואס האט משה רבינו געטון? ווייל ער האט זיך מוסר נפש געווען פאר כלל ישראל. דאס זענען די מנהיגים. די מנהיגי הדור זענען זיך אייביג מוסר נפש פאר כלל ישראל. מען רעדט נישט פון די היינטיגע. די היינטיגע מאכן זיכער אז זיי פאמפן ארויס דאס געלט. ס'איז דא א איד הרב שטיינמאן וואס מען האט אים פארשעמט פאר גארנישט. קודם וויל איך ארויפלייגן וואס א תלמיד זיינער, זאגט ער האט אריינגעקאלט, ס'האבן אריינגעקאלט צענליגע מענטשן, נישט יעדער האט געקאלט אויף דעם נאמבער ווי איך כאפ אויף, סאו מענטשן האבן סתם גערעדט מיט מיר, און דער איד זאגט אז הרב שטיינמאן קען מער לערנען פון די אלע רבנים אינאיינעם, און עסן עסט ער ווייניגער ווי אלע עסן אין איין מאל, און מ'רעדט דא פון א איד וואס ער איז א אפגעהיטענער איד א נישט קדוש מאוד. דו האסט א פראבלעם מיט אים? ער האט א פראבלעם מיט וואס ס'גייט פאר, און ליידער איז א שפלות הדור און מ'מוז טרעפן א פתרון ווי מ'זאגט, און מענטשן זאגן אז דאס אננעמען זיך פאר אזא גרויסן מענטש איז די גרעסטע זאך אז ס'זאל אפשטילן דעם קיטרוג פון כלל ישראל. ס'איז יעצט געפארן א באס און ס'איז געהארגעט געווארן פון אלע מינים, אונז האמיר אסאך פראבלעמען. מ'האמער א פראבלעם מ'ווארפט ארויס בחורים מ'האמער א פראבלעם מ'ווארפט ארויס מיידלעך מ'האמער א פראבלעם מיט זנות מ'האמער א פראבלעם מיט מאלעסטעישן מ'באהאלט אלעס מ'האמער אזויפיל פראבלעמס מ'קען זיך נישט אהינטוהן און די רבנים ווילן אלעס באהאלטן איז געגאנגען דער אייבישטער האט גענומען איין באס ער האט אריינגעפאקט אלעס יעדער זאל זיך דארט טרעפן. ווען ס'שטארבט ווען אן אלטער איד זאגט מען ס'האט נישט צו טון מיט בחורים, ווען ס'שטארבט א יונגער מענטש האט נישט צו טון מיט דעם מיט יענעם, מען האט אריינגעשטעלט אלעס, מען האט אריינגעשטעלט א כלה, ביי מלחמת מצוה גייט ארויס אפילו א כלה מחדרו, זי קען האלטן אינמיטן די חופה, זי קען האלטן אינמיטן יחוד שטיבל אויב ס'איז מלחמת מצוה ענדיגט זיך איהר חתונה דעמאלט. געהאקט. מען האט גענומען ערליכע אידן, מען האט גענומען רעבעצינס, מען האט אפגעהאקט הענט פאר מענטשן, מען האט אפגעהאקט פיס, בעיסיקלי דער איד וואס מען האט אים אפגעהאקט נעבעך דעם האנט, מען האט עס אים צוריק געלייגט און ער האט נאך אנדערע פראבלעמען, און זיי ווייסן נאך נישט צו די הענט וועט כאפן, רבותי, אזוי ווי דער איד זעט אויס, זעט אויס א מאלעסטעד קינד, לא פחות ולא יותר, ער קען זיך שלעפן, ער קען נאכשלעפן א האנט, ער קען פארן מיט א ווילטשעיר, א טאטע דארף פירן א קינד אונטער די חופה, מוז ער גיין נעבעך מיט א ווילטשעיר, פארוואס? ווייל אונז האמיר די זעלבע געטון. ס'איז דא טויזענטער בחורים זיי דרייען זיך אין די גאס און זיי דארפן גיין אונטער די חופה און ס'איז נישט דא ווער ס'זאל זיי נעמען ווייל דאס קינד האלט שוין ביי גארנישט, ס'איז דא כלות וואס זיי דארפן גיין אונטער די חופה און זענען שוין לאנג בעילת בעל, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן יעצט א פעקעדזש דיל פון אלע שיכטן פון אלע סארטן אלע מיני מיסות משינות, א בחור דער חעשין וואס האט געקענט שישה סדרי משנה האט עס גענדיגט אפאר הונדערט מאל, נישט קיין לצנות. ער האט יעדן טאג געזאגט אַכצן פרקים משניות, און יעדן חודש האט ער געענדיגט ששה סדרי משנה, ער טוט עס שוין יארן, ער איז געווען א בחור פון זיבן און צוואַנציק יאר, ער האט זיך נישט פארלוירן, ער האט זיך געהאלטן אין די ראמען, דאס איז צו ווייזן אז אונז ווארפט מען ארויס בחורים, אזוי ווי עס האט זיך אים נעבעך אויסגעלאזט אן גארנישט, די גאנצע באס ווי ער איז געהארגעט געווארן זענען אלץ כריתות, ס'איז יונגע מענטשן, זיי האבן נישט איבערגעלאזט קיין קינדער.

אין די גאס, א וואך דערויף האט א קאר אויף די זעלבע גאס אנגעפארן זיין קינד אויף טויט. אזוי האט ער מיר פארציילט, נישט יעצט, פארציילט שוין לאנג צוריק. יעצט ווייס איך נישט ווער דער מענטש איז. יעצט איז דא איינער וואס זאגט איך זאל אריינגיין מיט אים רעדן, איך האב נישט מיט אים וואס צו רעדן וועגן פארוואס ער שיקט בחורים אין מיליטער, אויב רעדן, קודם האב איך נישט די קאנעקשאנס צו אים, ער וועט דאך מיך מסתם נישט אויפנעמען, ער איז א פארנומענער מענטש, און צווייטנס איך וויל וויסן וואס טוט מען נישט וועגן די קינדער. איך האב א קליינעם פראבלעם ווען דער בחור איז שוין אַכצן און ער קען שוין נישט זיצן אין א ישיבה און איך האב נישט וואס צו טון מיט אים, איך האב א פראבלעם ווען דער בחור איז פֿינף זעקס מען זאל אים נישט טאטשן, נאר אדרבה מי יתן והיה איינער זאל מאכן אן אפוינטמענט גיי איך זייער גערן, יעצט איך וויל זאגן פאר די אלע וואס האבן ארומגעווארפן די פאשקווילן ס'איז דאך שוין ממש הותרה הרצועה, מילא עטס האטס געווארפן אויף מיר, כ'בין נישט קיין רב, כ'בין נישט קיין רעבע, קען זיין אז אסאך האבן דעמאלטס נאך נישט געכאפט ווי ווייט די דור איז פארזינקען, די וואך איז ארויסגעקומען אז איינער פון די גרעסטע דיינים אין ווילימסבורג וואוינט פון די צוועלף יאר מיט זיין טאכטער איז זי משוגע געווארן נאך די חתונה, קען זיין זיי האבן דאס נישט געוואוסט, איך האלט אז יא אבער לאמיר זאגן אז נישט, כפנים א מעס מעדזשאריטי רבנים האבן עס געוואוסט, אבער לאמיר זאגן אז נישט. אבער שטיינמאן איז א מנהיג יארן לאנג, און ער איז א תלמיד חכם, יעצט ס'שטייט אין שמות אין פרק י ט פסוק י ב, כל הנוגע בהר מות יומת, ווען איינער טאטשט אן אזאלעכע דיינים דער איז מחויב מיתה, ווייל דער אייבערשטער העט נישט אויסהארגענען די שקצים, ווען נישט וועט מען דאך זעהן אפען התגלות השם, נעמט ער די שענסטע פון כלל ישראל א קרבן ציבור, און ס'איז אונזער אבליגעישן אונז זאל מיר פארשטיין וואט ריעלי העפענד היר, יעצט דער חפץ חיים זאגט, אין ספר חפץ חיים על התורה. מה דאך א בארג וואס ס'האט נישט קיין שכל און ס'פיהלט גארנישט, איז געווארן נתקדש דורך די הייליגע תורה, ביז אזוי ווייט אז די תורה האט אונז געזאגט אז קיין שום איד טאר נישט אנרירן אפילו א שפיץ פון דעם בארג, קל וחומר זאגט ער מי שנוגע פוגע בכבודו של תלמיד חכם, אז מ'איז פוגע דעם כבוד פון א תלמיד חכם, שלמד את התורה גופא, ער לערנט די גאנצע תורה, ויש בו דעת ומרגיש העלבון. און ער האט שכל און ער פילט אז מ'האט אים מבזה געווען, על אחת כמה וכמה שהנוגע בו כנוגע בבבת עינו, ווער ס'רירט אין אים אן איז אזוי ווי ער רירט אן אין שווארץ אפל פון זיין אויג. נאר וואס, מ'האט גענומען א קרבן ציבור, ווייל ווען מ'נעמט ווען דעם אדאווסקי מיט דעם שטערן מיט די אלע שקצים, וואלט עס געווען אזא התגלות אז די גאנצע וועלט וואלט תשובה געטון, ס'וואלט נישט געווען קיין בחירה. דער הייליגער דברי חיים האט אמאל געזאגט, ס'איז א דאקטער, האט געזאגט עפעס האט דברי חיים אנדערש געזאגט האט מען אים געפרעגט דו קענסט בעסער פון דאקטער זאגט אים די דאקטער אויב דו קענסט בעסער ס'איז דא איינער וואס כ'האב אים אראפגעשניטן א פיס וועגן געזונטהייט קענסט מאכן ס'זאל צוריק וואקסן האט דער דברי חיים געזאגט כ'קען עס זייער גרינג מאכן ס'זאל צוריק וואקסן נאר דעמאלטס וועט דער מענטש פארלירן די בחירה די אמונה וועט נישט זיין מער קיין אמונה ווייל ער זעהט דאך עס יעצט אונז געפינמער אין פסוק האמער געפונען אפאר וואכן צוריק אין פרשת יתרו וואס רשי זאגט אז מ'קען זיך לערנען פונעם מזבח שטייט געזאגט אז זאלסט לא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערותך עליו, זאגט רשי, מאדאך אז מען דארף אפהיטן דעם כבוד פון א דומם, כל שכן נאך אויף א כבוד פון א מענטש וואס איז נברא בצלם אלקים און ער איז מקפיד אויף בזיונו און מען ברויך אים האבן אויף די וועלט אויכעט, איז א קל וחומר ווען ס'איז דא אזא תלמיד חכם וואס ער איז שוין מרביץ תורה איך ווייס נישט וויפיל יאר און געבט ארויס שיינע ספרים, זאל מען זאגן ער איז א מין מען טאר נישט לערנען זיינע ספרים?

אז ער דארף האבן ספרים צו אנדערע זאכן, צו ער דארף האבן א פעיראל טשעק, זאל מען אים ארויסהעלפן, איז שכרם, און דער שכר שמור להם איז אפגעהיטן פאר די מענטשן וואס זיי העלפן זיי, וכן זאגט ער די מאירי, ראוי לו שישתדל בכל כוחו שיהיה זרעו בעלי תורה, מענטש זאל משתדל זיין אז זיינע קינדער זאלן זיין בעלי תורה, וכן ראוי להם לכבד תלמידי חכמים על כל שאר בני אדם. מען זאל מכבד זיין א תלמיד חכם מער פאר אנדערע מענטשן אפילו יותר מכהן גדול אם לא היה כהן גדול תלמיד חכם, אזוי שטייט אין משלי אין קפיטל ג' פסוק ט ו יקרה היא מפנינים יקרה היא די תורה איז מער טייערער ווי כהן גדול שנכנס לפני ולפנים, אז א זון זעט אז די טאטע קומט אהיים און ער רעדט צאם אויף יעדן איינעם און ער מאכט יעדן אוועק און מען שטעלט פאשקווילן אין אלע גאסן, נו וואס קענסטו שוין זאגן פארן זון מען דארף מכבד זיין א תלמיד חכם. ס'ענדיגט זיך דאך דעמאלטס די גאנצע כיבוד תלמידי חכמים. דער חפץ חיים ברענגט אין זיין ספר נדחי ישראל פרק מ ג, אז א חלק פון כבוד התורה איז מ'זאל מכבד זיין און מוקיר זיין די אלע מענטשן וואס זיי לערנען די תורה און וואס זיי היטן אפ די מצוות, פארוואס? מפני שמתדבקים בקדושתה, ווייל דורך דעם האט ער א חלק, ער באהעפט זיך אין די קדושה פון די תורה און די מצוות. זאגט ער וזה שאמרו חזל אין מסכת מלקות דף כ ד, על יהושפט מלך יהודה שהיה מקיים מה שכתוב, ער האט מקיים געווען דאס וואס ס'שטייט ואת יראי השם יכבד, אז ווען ער האט געזען כשהיה רואה תלמיד חכם היה עומד מכיסאו, מלך ישראל איז אויפגעשטאנען פון זיין שטיל ומחבקו ומנשקו האט אים ארומגעהאלזט און געקושט וקורא לו און האט אים געזאגט אבי אבי רבי רבי מורי מורי, וועגן דעם איז א מענטש זוכה אז ער זאל נאכדעם קענען צוקומען צו קדושת התורה

ווען א מענטש איז עולה ברכו דאס איז די גרעסטע תיקון פאר עלטערן'ס נשמה, ס'איז מער ווי דער קדיש, דער קדיש שטייט נישט אין די מעשה פון רבי עקיבא, די ברכו שטייט יא. איז אז דו מאכסט חוזק פון די תורה און וויאזוי קענסטו נאכדעם דורך דעם וועלן האבן א תיקון פאר דיין עלטערן און פאר דיר, זאגט דער חפץ חיים בעוונותינו הרבים, הוקל אצל הרבה אנשים בדור הזה, כבוד התורה מפני שאין משתדלין בלימודה בקיומה, דאס קומט אלץ ווייל די אלע וואס האבן עס געטון זענען נישט משתדל אין לערנען תורה און מקיים זיין, ממילא גם כבוד תלמידי חכמים ויראי השם הוקל בעיניהם, ואינם מתבוננים און זיי באטראכטן זיך נישט כלל לחשב שהם עמודי עולם, זיי האלטן די וועלט, זיי זענען די זיילן פון די וועלט, כמו שנאמר אזוי ווי ס'שטייט כי לה' מצוקי ארץ וישת עליהם תבל. פארן אייבערשטן געהערט די וועלט, און ער האט אונטערגעלייגט אזאלעכע פילערס ס'זאל עס האלטן, אויף דעם האט ער ארויפגעלייגט די וועלט. יעצט שטייט אין תנא דבי אליהו מצוקי ארץ אלו הצדיקים שבזכותם העולם קיים, מצוקי ארץ הייסט די צדיקים וואס אין זייער זכות שטייט די וועלט, שאלמלא הם היה עולם חרב, כל זה מפני שאינן נדבקים בתורת השם היא חיי עולם, דאס איז די גאנצע חיות פון די וועלט. יעצט. אז מען איז מבזה א תלמיד חכם, זאגט די גמרא מסכת שבת דף קי"ט עמוד א' לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים. יעצט, לכאורה איז דאך נישט צו פארשטיין, מען ווייסט מען האט געזינדיגט אלע דריי חמורות, און וואס עפעס פונקט דאס איז די גרעסטע עבירה? זאגט דער חיד"א אין זיין ספר מראית העין, די גאנצע בריאה באשאפן געווארן לכבוד השם יתברך און זיין תורה, ווען מען איז מכבד א תלמיד חכם, דעמאלטס איז מען מכבד דעם אייבערשטן מיט זיין תורה. און דעמאלטס דער המון עם הייבט אן מורא צו האבן פאר די תורה און פארן אייבערשטן, אז זיי זעען דעם כבוד פון תלמידי חכמים. יעצט, טאמער דער עם הארץ צו דער המון עם פירט זיך נישט ווי עס דארף צו זיין, איז אז דער תלמיד חכם זאגט אים מוסר און ער פאלגט אים, איז במילא איז דער אייבערשטער מוחל די עבירות, כשהחכם יושב ודורש הקדוש ברוך הוא מוחל לעוונותיהם של ישראל. טאמער איז מען אבער מבזה דעם תלמיד חכם, איז דאך נישט דא פון וועמען צו נעמען תוכחה, זינדיגט מען ווייט. קומט אויס אז דער עוון, דער זינד, פון מבזה זיין א תלמיד חכם האט גורם געווען אלע עבירות ביז דער בית המקדש איז חרוב געווארן. יעצט דער סטייפלער, דאס איז נאך געווען ר' יעקב, דאס איז זיין טאטע, ר' יעקב ישראל קניבסקי האט ער געהייסן, שרייבט אין א בריוו אין תשכ"ב, שרייבט ער אזוי, על פי דין תורה איז עס א איסור חמור נורא ואיום לבזות את כבוד המרא דאתרא, און ס'מבואר אין די גמרא אין ריש פרק חלק, שנקרא אפיקורס ואין לו חלק לעולם הבא רחמנא לצלן, און ער איז אין כלל פון מחלל השם אשר אפילו מיתה אינה מכפרת. ועל פי דין מחויבים לנדות אותם, און על פי דין איז מען מחויב זיי צו לייגן אין חרם, המבזים את כבוד הרב, דער וואס ער פארשעמט דעם רב. וכל מי שפגע באיזה צד. שיהיה, אפילו ער איז נאר פוגע אין עפעס א צד, אפילו ברמיזה, מחויב לקבל נזיפה. ס'ידוע אז דער בעלזער רב, רבי אהרל'ע האט געזאגט ווער ס'איז געווען ביי די דרשה, ביי די באקאנטע דרשה, איז ער נישט מוחל ביז מ'קומט מקבל נזיפה זיין, און יעדער וואס איז געקומען מקבל נזיפה זיין האט ער געזאגט מוחל מוחל, און נאכדעם ווי יעדער האט אים איבערגעבעטן האט ער געזאגט אויף דעם דור זאג איך שוין נישט אבער אויף נעקסטן דור וועט זיין א רחמנות, ווייל מ'מאכט אזא חוזק פון אלע גדולי הדור, איז די נעקסטע דור גייט נעבעך נישט האבן קיין מנהיגים. דייקא. בקיצור שרייבט ווייטער די סטייפלער און מען דארף ולבקש מיד מחילה מהרב, וכל מי שיבזה מכאן ולהבא את כבוד הרב נחשב רשע ועבריין, ובתור שכזה יש להנהלת הישיבה להתנהג עמו, די הנהלת הישיבה דארף זיך אזוי פירן מיט אים אז ער האט מבזה געווען א רב. געשעפט, דארף זיך די הנהלה מיט אים פירן אויף אזא אופן ווי איינער וואס איז מחויב נידוי. יעצט, די גמרא ברענגט אין מסכת נדרים דף ל"ט, ווען ס'איז ארויסגעגאנגען קורח ועדתו מיט די מחלוקת קעגן משה רבינו, איז די זון האט מקנא געווען, זיך אנגענומען פאר משה רבינו, און ס'האט געזאגט, רבונו של עולם היינט גייט אן אנדערע שיינען אויף די וועלט נישט איך. אזוי ברענגט די גמרא. די זון האט נישט געוואלט גיין שיינען. ביז ווילאנג ס'וועט נישט קומען מ'זאל זיך אננעמען פארן עלבן פון משה רבינו. און דאס וואס איך זאג די גאנצע צייט, אונז זעמער נישט גארנישט שולדיג אז אינדאווסקי מיט שטערן מיט אפאר קראנקע מענטשן, איך זע, דערווייל זע איך אז די אלע וואס זענען גרויסע בעל מחאות, מיין נישט רבנים, מ'רעדט סתם די לצים, למשל דער. פרידמאן, דעם טענקער'ס קינדער, ער איז געווען ביזי מיטן עירוב געלאפן, איך האב אים געהאלפן אז זיין טאטע זאל זיך אומקוקן אויף אים זאל אים פארשאפן א דזשאב, ער איז א נערוון קראנקער, דארט איז דא נישט נאר איינער, דארט איז דא אין די משפחה נאך, די אלע די זעלבע, די שטערנס האבן זיך זייערע מענטל פראבלעמס, דער אינדאווסקי האט אנגעשלאגן דאס ווייב און ער איז א גרוש שוין יארן, איך זעה ווער ס'איז געווארן פון די גרויסע קנאים זענען מענטל פראבלעמס, ס'איז דא דער מ'רופט אים דער סיקריקים רעבע אוירבאך. שמואל אויערבאך, ע ע, אברהם דוד, זיין ברודער פון טבריה, האט נעבעך א זון וואס האט זיך דערטרונקען דירעקט אין מקווה, האט זיך צוגעבינדן מיט קייטן, אנגעלייגט דאס וואסער ער זאל געהארגעט ווערן. דיז אר פיפל דעט העוו מענטל פראבלעמס, קודם דארף מען זען צו זיי זענען בכלל נארמאל. אמאל האט מיר געזאגט איינער, ער מאכט גרים. כ'האב געהאט עפעס א מעשה מיט א מקווה, מען האט מיך גערופן אויף פארטא ריקא, און איך האב נישט געוואלט מאכן, ווייל כ'האב גע'טענה'ט, איך זעה נישט ווער ס'וועט זיין זייער רב, זייער משפיע. אין סוף האט זיך געברענגט דער גאלדשטיין דא ערגעץ איך ווייס ווי, אין אפסטעיט. גערעדט, און ס'איז נישט קיין חילוק. למעשה האט מיר געזאגט איינער וואס ער טוט אין גירות, ער האט געזאגט האסט גוט געטון האסט זיי נישט אנגענומען, ווייל ער קודם נעמט ער זיי, פאר ער נעמט זיי אויף זאגט ער זיי ברענג מיר א מעדיקל רעקארד פון דיר, איר ווייסט אז ניינציג פראצענט וואס זיי ווילן גיין גרים זענען קראנק אין קאפ, טינק עבאוט איט, און ס'איז אינגאנצן דא צען פראצענט וואס אונז זאג מיר אויף זיי ועל גרי הצדק, מ'דארף זען די אלע קנאים צו זיי זענען נישט קראנק אין קאפ, אלע פעלט זיי א שרויף. איז פרעג איך יעצט א שאלה, פארוואס קומען נישט צאם נארמאלע רבנים און זיי געבן ארויס א בריוו ידינו לא שפכו את הדם הזה, אונז האמער עס נישט געטון, אונז זעמער נישט ריספאנסיבל פאר יענע משוגעים, און דאס איז נישט וואס דער אייבערשטער פארלאנגט פון אונז, נאר יעדער רב האט מורא מען וועט אים רודפ'ן, shame on you all. יעצט לאמיר טראכטן נאך אביסל, עטס ווייסט ס'איז געווען א מעשה מיט די זון און די לבנה, די לבנה האט געזאגט אי אפשר לשני מלכים משתמשים בכתר אחת, יא, האט די זון גארנישט געזאגט, כאטשיג ס'איז געווען זאל זיך אליינס פראטעקטן און זאגן מ'קען יא, מיט אהער מיט אהין, גארנישט געזאגט. ס'איז געקומען צו משה רבינו האט די זון געזאגט פארן אייבערשטן, איך גיי נישט ארויס שיינען היינט, ביז מ'וועט זיך נישט אננעמען פאר משה רבינו. מ'קען זאגן אז וועגן דעם שטייט ואוהביו כצאת השמש בגבורתו אין מסכת גיטין דף ל"ו עמוד א', דרש'נט עס די גמרא אז שומעים חרפתם ואינם משיבים עליהם, זיי הערן עס אויס און זיי ענטפערן נישט. וואס איז עפעס ואוהביו כצאת השמש? וואס איז דאס צוגעגליכן צו די זון? ווייל ער פירט זיך אזוי ווי די זון. די זון אויף איר אייגענעם כבוד האט זי נישט רעאגירט, אויפן כבוד פון א תלמיד חכם האט זי יא רעאגירט. יעצט, אונזער הייליגער רבי איז געווען א גרויסער קנאי. כ'וויל אייך פארציילן א מעשה. ס'איז דא א ספר עולמות שחרבו, ברענגט ער אז די רבי האט מורא'דיג מקפיד געווען אויפן כבוד פון ראשונים און פון אחרונים, און טאמער האט ער געטראפן די מינדעסטע פגיעה האט די רבי מדחה געווען דעם ספר בשתי ידיים. דערציילט ער א מעשה אזוי, ס'איז געווען איינער געברענגט דעם רעבן א ספר פון איינע פון די מחברים פון אונזער דור האט ער געברענגט אויפן רמב"ם, און דער רבי ברענגט דארטן אז ער ברענגט צו דעם רשב"א און ער קריגט זיך, אבער נישט אז ער קריגט זיך נאר ער האט געזאגט א ווארט וואס עס איז נישט קיין כבוד אז אן אחרון זאל זאגן אויף א ראשון, האט דער רבי גענומען דעם ספר און ער האט געהייסן מ'זאל עס ארויס טראגן פון דא, ער האט געזאגט דער טור זאגט אין יורה דעה סימן קי"ב, וכתב הרשב"א אפילו יש שם פלטר של ישראל, אפילו ס'איז דארטן דא פלטר של ישראל, אפילו ס'איז דא ברויט פון א איד, מעג מען עס אויך עסן. זאגט אבער דער טור ואין נראה כן מן הירושלמי, ס'זעט זיך נישט אזוי אויס פון דעם ירושלמי. שרייבט דער בית יוסף אויף דעם טור, ומה שכתב עליו רבינו ואינו נראה כן מן הירושלמי, הערט ווערטער, לא היה לו לכתוב כן. דמשמע מדבריו ס'ווייזט דאך אויס שהרשב"א לא ראה את הירושלמי הזה, ס'קען זיין אז ער האט נישט געזעהן דעם ירושלמי, או ראה ער האט עס געזעהן ונעלמה ידיעתו ממנו, ס'איז אים פארהוילן געווארן דער ירושלמי בשעת ער האט געשריבן, זאגט ער וזה דבר שלא ניתן ליחשד בכך, מאן דנהירן ליה שבילי דרקיע, כ'קען נישט חושד זיין. אויף א מענטש וואס די גאסן פון הימל זענען ביי אים לעכטיג, דאס מיינט אז ער קען זיך אויס אין הימל אין אלע גאסן אזוי גוט ווי ער קען זיך אויס ביי זיך אין די גאס ווי ער וואוינט. נישט נאר די אלע ספרים דא. אזוי שרייבט דער בית יוסף אויף די ווערטער פונעם הייליגן טור. קוקטס עס נאך, ס'איז אין יורה דעה סימן קי"ב. יעצט, ר' שלמה זלמן אויערבאך איז געווען א ראש ישיבה אין ישיבה קול תורה, איז. ער האט געהאט א מענטש וואס ער האט געהייסן רב לאו, ער האט געש. ער איז א תלמיד זיינער געווען, ער האט אים געשריבן אלע זיינע חידושים, בקיצור יעדע זאך האט ר' שלמה זלמן אליינס דורך געקוקט, און האט אלץ צוגעשריבן הערות, איינמאל האט דער תלמיד דער לאו האט געשריבן אויפן חזון איש, ממילא וקשה על החזון איש, לויט וויאזוי מען האט יעצט מברר געווען ר' שלמה זלמן אויערבאך האט מברר געווען. די ס'איז איז שווער אויפן חזון איש. געגאנגען ר' שלמה זלמן האט אויסגעמעקט דאס ווארט וקשה און ער האט צוגעשריבן וצריך עיון. נישט ס'איז שווער אויפן חזון איש. געגאנגען דער תלמיד און ער האט געפרעגט ר' שלמה זלמן'ען פארוואס האסטו דאס געטון? מ'זעט דאך כסדר איבעראל שטייט וקשה, ס'איז שווער אויף אים. האט ער גענטפערט, יא, דער וואס ער שרייבט עס טוט נישט גוט, זאגט ער, איך קען פרעגן א קשיא פון חזון איש? אונז פארשטיי מיר דען א חזון איש? עפר אני תחת כפות רגליו, איך בין שטויב אונטער די פיס פון א חזון איש. מען דארף מעיין זיין אין דעם חזון איש, צריך עיון. דא נעמט מען א איד וואס ער פלאגט זיך אויף תורה יארן יארן יארן, און שטעל דיר פאר, מען מאכט אים א מין מען טאר נישט לערנען זיינע ספרים, אנבעליוועבל. יעצט איך וויל ענק דערציילן א מעשה פון זוהר הקדוש פרשת שלח. ס'איז געווען א יונגל איז געשטארבן ס'שטייט דאך אז ווען א קינד שטארבט לערנט דאך דער אייבישטער מיט אים תורה, און ס'איז געקומען די מקטריגים זיי האבן אים נישט געלאזט אריין גיין לישיבה של מעלה, דאס יונגל האט אזאלכע קולות געמאכט אז די גאנצע ישיבה של מעלה האט געציטערט. בקיצור, האט זיך אנגערופן דער ראש ישיבה אין ישיבה של מעלה אין הימל, ס'איז דאך דא א ישיבה ווי די קינדער לערנען, ווער איז דער וואס מ'לאט אים נישט דא אריין? האבן זיי געזאגט אז ער קומט פון אן אנדערע ישיבה, און דא דארף דויערן צייט ביז מ'ווערט צוגעוואוינט צו די ישיבה, מ'דארף א גאנצע וואך זיך וואשן אין דעם הייליגן טל וואס ס'קומט אריין דא אין די ישיבה, ס'איז אלץ העכערע זאכן. נאכדעם וועט מען אים אריינלאזן אין די ישיבה פון די קינדערלעך וואס זענען נעבעך געהארגעט געווארן און זיי האבן נישט געזינדיגט. און אזוי ווייטער, אזוי ווי נעבעך דער בחור, דער ברסלב'ער בחור, ס'איז נעבעך אוועק, געלערנט און געדאוונט. בקיצור, נאכדעם ווען ער איז שוין געווארן צוגעוואוינט צו דער ישיבה און מ'האט זיך געוואשן מיט דעם טל, האט ער אנגעהויבן צו זאגן אויף יעדע זאך זיבן מינע פירושים און ער האט מגלה געווען די גרעסטע סודות. דער רבי זאגט ער האט מגלה געווען פאר דעם ראש ישיבה מיט אלע קינדער וואס זיי לערנען דארט. זאגט דער הייליגער זוהר הקדוש וואס איז געווען די סיבה אויב דאס קינד איז געווען אזא גרויסער צדיק פארוואס האט מען עהם נישט געוואלט אריינלאזן אין די ישיבה, הערט אויס ווערטער, ווייל ער האט נישט חס געווען אויפן כבוד פון זיין רעבן, ער האט געפרעגט זיין רעבן אסאך קשיות און דורך דעם איז דער רעבע פארשעמט געבליבן ווייל ער איז געווען זעהט אויס זייער א שטארקער מח, יונגל, און דער רבי האט נישט געוואוסט צו ענטפערן, און ס'איז חלשה דעתו, האסט פארשעמט דיין רעבן, האט מען אים נישט געוואלט אריינלאזן אין ישיבה של מעלה, ביז ער האט געליטן די אלע יסורים זיבן טאג ביז ס'איז אלעס דורך, אזוי ברענגט דער הייליגער קב הישר, דער קב הישר ברענגט צו דעם זוהר. יעצט איז דא נאך א מעשה, ר' משה פון סאווראן איז געקומען אמאל א דיבוק, האט זיך אריינגעזעצט אין א פרוי און האט נישט געוואלט ארויסגיין, בקיצור איז האט מען געברענגט, דעם דיבוק צו ר' משה סאווראנער, האט ר' משה סאווראנער געזאגט פארן דיבוק גערעדט צו אים זאג מיר וואס דא איז געווען און וויאזוי ביסטו אריין געגאנגען אין די פרוי, זאגט ער איך בין געווען א גאנץ אן איינפאכער יונגערמאן כ'האב קיינעם נישט געבאדערט כ'האב נישט געטוהן גארנישט, איינמאל בין איך געווען אין בית מדרש האב איך געהערט ווי א גרויסער תלמיד חכם האט געזאגט תהלים ער האט מסתם נישט געזאגט גוט די עברי, ווייל די נישט גרויסע תלמידי חכמים קען דאך מער, ס'האט מער צייט צו מדקדק זיין אויף די עברית וכדומה, האט ער אנגעהויבן צו שרייען פאר זיין שווער, זעסט, האסט גענומען אזא עם הארץ האסטו גענומען, ער קען דאך אפילו נישט קיין פסוק עברי אין תהילים, און איך האב געשריגן אויף אים, ער הייסט א בן תורה? דער אינגערמאן איז געווארן זייער. פארשעמט, אבער איך האב אינגאנצן פארגעסן פון די זאך, ווייל פארשעמען א מענטש איז ליידער נישט קיין גרויסע עוולה געווען קיינמאל, עניוועי, און איך בין געקומען אויף יענע וועלט און מען האט מיך געלאזט, מען האט מיר געגעבן, מען האט געמאכט פונקטליך א קאנטראל פון די עונשים און נאכדעם פון מיינע גוטע זאכן, און ווען עס איז געקומען אריין צו גיין אין גן עדן האט מען געזאגט דו קענסט נישט גיין, פארוואס? ווייל דו האסט פארשעמט א מענטש, אויף דעם. נישט דא קיין כפרה, דו מוזט יענעם איבערבעטן, האט מען מיך ארויסגעווארפן, איך דריי מיך שוין אזוי יארן יארן אין כף הקלע, יענער איז שוין נישט אויף דעם עולם, איך האב אים שוין נישט וואו צו טרעפן אפילו, ממילא בין איך אריין, פאר גרויס צער בין איך אריין אין די פרוי, און איך בעט אז דער הייליגער צדיק זאל מיר געבן א תיקון, אזוי ווערט געברענגט אין ספר ארך אפים. יעצט דער מאירי שרייבט. אין זיין ספר וואס ס'הייסט חיבור התשובה, דאס איז משנה א פרק י"ב, שרייבט ער, א מענטש זאל זייער געווארנט זיין, און ער זאל אנזאגן זיינע חברים, אז אפילו ווען מ'איז זיך מחבר מיט צדיקים מיט תלמידי חכמים, זאל מען חלילה נישט רעדן מיט זיי צו פרענדלי, ער איז נישט דיין חבר, דו דארפסט פאר אים אפגעבן כבוד.

זאגט ער אז דאס מיינט אז אפילו ווען דו גייסט דיך ווארעמען פארן צדיק זאלסטו זייער וואטשן וואס דו זאגסט. יעצט רבי חנן וואסערמאן ברענגט אין זיין ספר אור אלחנן אז א מענטש רעדט ארויס א ווארט אפילו ס'איז א שגגה וואס גייט ארויס מפי השליט, שטייט אין פסוק ישעי' ואשים דברי בפיך לנטוע שמים ולייסד ארץ, דער אייבערשטער האט אזוי באשאפן דעם מענטש אז ער מוז וואטשן אויף יעדן ווארט און דאס ווארט מיינט אסאך. זאגט ער, די משל איז אז אפילו א מענטש איז נישט אזוי ערליך, איז ער אזוי ווי א מעסער וואס ס'האט ראסט, ס'קען נישט גוט שניידן, נעמסט אראפ די ראסט קען עס ווייטער שניידן, די זעלבע א מענטש האט אינעם מויל האט ער א כח, אויף דעם שטייט לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. ס'האט מיר איינער דערציילט אז ס'איז דא אין אנטווערפן א יונגערמאן שוין א מידל עידזש ער האט צוטון מורא'דיג מיט די פיס, ציילט ער איז אמאל געשטאנען אין די ליין, ביי אן עירפלעין ארויפצוגיין אין ארץ ישראל אויף אנטווערפן, און עפעס ער האט געשטופט אן אלטן איד, שרייט דער אלטער איד וואס שטופסטו מיך איך בין דאך אלט כ'האב נישט קיין כח, בקיצור ער האט נישט געוואלט הערן, ער זאגט ער שטופט אים ער באלאנגט נישט דא, זאגט אים דער אלטער איד איך וויל דיר עפעס זאגן, דער אייבערשטער זאל דיר העלפן אז דו זאלסט אזוי ליידן אויף די פיס ווי איך לייד, האט דער אינגערמאן גענפערט אמן, ער האט געמיינט ער מאכט חוזק, פון דעמאלטס אן דער אינגערמאן, דער איז נאו רעמעדי, קיין שום רפואה נישט דא פאר אים, ער ווייסט אפילו נישט וואס ס'איז מיט אים. ער האט אזאלכע יסורים, ער גייט שוין מיט א וויל טשער צו ער גייט מיט א שטעקן. יעצט איך וויל ענק פארציילן נאך אפאר קליינע מעשות מ'זאל וויסן, מען האט געטשעפעט מיט א צדיק, און דער אייבישטער גייט באצאלן, ער האט שוין נעבעך באצאלט, לאמיר האפן אז מיט דעם וועט מען שוין האבן אפגעקומען, אבער מען מוז זיך אויסלערנען א מוסר השכל, און מען מוז אנהייבן ארויסצוגעבן בריוון אז די שקצים זענען נישט וועלקאם ביי אונז, און אונז האמיר נישט מיט זיי קיין שייכות. ס'איז געווען אין סלוצק, איז געווען דארטן רבי איסר זלמן מעלצער, ער איז געווען דער שווער פון רבי אהרן קאטלער, ער איז געווען דער רב. בקיצור, מען האט געשיקט איינעם פון די פאליס מען זאל אים איינזעצן, איז געגאנגען דער פאליסמאן, ער האט מיט גרויס חוצפה געהאנדלט, ווייל ווילסט אים איינזעצן ברענג אים אריין בדרך כבוד, ער האט אים געהייסן ער זאל גיין אויף די גאס, נישט געלאזט אויף די סיידוואק, און ער האט אים אנגעטון גרויסע צרות. א קורצע צייט שפעטער איז איינע פון די קינדער פון דעם פאליסמאן, דער גוי, דער גוי'אישע פאליסמאן, זיין קינד איז קראנק געווארן און געשטארבן, אפאר וואכן שפעטער איז די צווייטע קינד געשטארבן. און נאך אפאר וואכן שפעטער איז אים א דריטער קינד געשטארבן, האט אים זיין פרוי די שיקסע געזאגט, עה, אפשר האסטו עפעס געטוהן ראנג? זאגט ער, יא, כ'האב גענומען דעם רב און כ'האב געמאכט פון דעם פורים. האט זי אים געזאגט, גיי שוין אריבער און בעט אים איבער. איז אריבער צו ר' איסר זלמן און האט אים געזאגט, מה, איך האב דיך נאר געדארפט ברענגען בדרך כבוד, כ'האב דיך געברענגט מיט בזיונות, איך בעט דיך, זיי מתפלל אז די מגיפה וואס האט נעבעך געטראפן דעם הויז זאל זיך אויפהערן. האט ר' איסר זלמן געזאגט. איך בין דיר מוחל און ס'וועט זיך אויפהערן. נאכדעם איז דא נאך א מעשה אז אין ביאליסטאק האט געוואוינט א איד וואס ער האט געגעבן אסאך געלט פאר א מוסד. אויף דעם מוסד זענען ארויס אלע ערליכע אידן אז ס'איז נישט קיין כשר'ע מוסד. איז געגאנגען דער חפץ חיים און ער האט געגרינדעט א מוסד וואס דאס האט געהייסן אירגון ועד הישיבות. און דארט האט מען געגעבן נאר אויף פאר אזאלכע מוסדות וואס האבן געהאט צוטון מיט א ערליכן חינוך. קיצור דער איד איז געווען א גרויסער עושר און ער קומט צו צום חפץ חיים און ער זאגט איך וויל מיין מוסד וואס איך געב געלט פאר דעם זאל אויך אריינגיין אין ועד הישיבות. חפץ חיים האט געזאגט איך וויל נישט דיין מוסד נישט קיין כשר'ע מוסד אונז האמיר נאר א כשר מוסד. האט ער געזאגט פארן חפץ חיים איך וויל דיר עפעס זאגן. איך גיי שטערן דעם גאנצן ועד הישיבות. וואטש ענד סי. שוין דער חפץ חיים האט אים גארנישט געענטפערט ער איז געווען א איד. פול מיט מידות, און ער האט אים גארנישט געזאגט. אפאר וואכן שפעטער איז דער איד געשטארבן. ער איז געשטארבן אין די בעסטע יארן זיינע און אן, ווי מען זאגט, א ריזן, ער האט געהאט אסאך געלט איבערגעלאזט, און מ'האט עס פארציילט פארן חפץ חיים, האט ער געזאגט בפשטות, ס'איז דאך א מפורש'ער פסוק אין קהלת קפיטל ז' פסוק י"ז, שטייט דארט אזוי, אל תרשע הרבה ואל תהי סכל, זאלסט נישט זיין קיין רשע און זאלסט נישט זיין קיין אויבער חכם, למה תמות בלא עתך, פארוואס זאלסטו שטארבן פאר די צייט? די מעשה שטייט אין מאיר עיני ישראל פונעם חפץ חיים. אין ארץ ישראל איז געווען א מעשה, א איד האט פארקויפט, ער האט געהאט א טרעוול עידזשענסי און איז געווען אפן שבת, איז אריינגעקומען אין בית מדרש און דער רב האט אים געזאגט מוסר ער זאל עס נישט טון, און אזוי ווי ער האט נישט געפאלגט, איין שבת נאך א שבת, איז ווען ער איז אריינגעקומען האט אים דער רב געזאגט איך בעט דיך זייער זאלסט נישט קומען דא אין שול און פארקויפן קארטן ביז דו קומסט אין שול ווייל דאס איז אלץ חילול שבת, און נישט אפן דעם סטאר אין שבת. געגאנגען דער איד האט זיך נישט געפוילט ער האט געכאפט א גלעזל וואסער און א שאס געטאן דעם רב אין פנים שוין בקיצור זאגט דער רב איך וויל דיר עפעס זאגן נעקסטן שבת עסטו שוין קיין כרטיסים נישט פארקויפן בקיצור דער איד איז געשטארבן פרייטאג דעם נעקסטן פרייטאג איז ער געשטארבן האט מען עס פארציילט פאר הרב קניבסקי דאס איז געווען נאך רבי יעקב ישראל האט ער געזאגט וואס איז דען די וואונדער דער אייבערשטער פארשווייגט נישט אז מען טשעפעט מיט א רב. אונז זעמער מוחה אויפן בזיון און עלבון כבוד התורה וואס דא איז געווען, אונז זעמער מוחה אויף אלע עלבונות כבוד התורה, אונז זעמער מוחה אויף די אלע שקצים וואס זיי טוען זאכן וואס קיינער פרעגט זיי נישט, זיי זענען רעדן נישט אינעם נאמען פון כלל ישראל, און זיי רעדן נישט אין אונזער נאמען. יעצט כ'וויל ארויפלייגן ווי א תלמיד רעדט פון זיין חשוב'ן און הייליגן רעבן פון פון הרב שטיינעמאן, און הערטס אויס ווי שיין ער רעדט פון אים, מ'האט געטוישט דעם קול. ווייל כ'האב נישט געוואלט מ'זאל וויסן ווער דאס איז. יא ר' מנחם, איך האב אויך געוואלט מוסיף זיין, איך בין זייער דאנקבאר פאר דעם מעסעדזש פון קעסטל אַכט און נײַנציק, ס'איז זייער זייער וויכטיג. איך פערזענדליך האב געלערנט ביי דעם איד הרב שטיינמאן, און ס'איז ידוע ומפורסם אין די וועלט, על כל פנים דארט אין בני ברק און אויך אין די וועלט, אז דער איד איז א מסגף וואס איז נישטא בכלל קיין גלייכן צו אים, א מענטש וואס האט, מען קען זאגן אויף אים, האט נישט נהנה געווען מעולם הזה, א איד וואס ער האט געוואוינט אן קיין הייס וואסער אין זיין דירה אלע יארן, און א איד וואס האט באמת נישט נהנה געווען מכתרה של תורה, ס'איז אלעס ארויסגעגאנגען אויף אים אין א איילער מעלער, א איד וואס האט ארויסגעגעבן ספרים איילת השחר, וואס יארן, צענדליגע יארן האט קיינער נישט געוואוסט ווער דער מחבר איז, וואס איז געלערנט געווארן אין אלע ישיבות און די מגידי שיעורים ברענגען זיינע פשטים און זאכן צו פארשטיין די גמרא מיט די סוגיות. און דאס איז א איד וואס איז בלתי לשם לבדו, אן קיין שום אנדערע אינטערעסן, וואס איך מיין אז מצד שכנגדם איז ממש נישטא א זיין גלייכן, א איד וואס האט זיך קיינמאל נישט אנגעליינט אויף א בענקל, דאס דאס און רעדט נישט פון מדריגות וואס מען וואלט עס פארציילט פאר הונדערט יאר צוריק אויך, ממילא אשר על כן.
איר מעגט עס אויך מדגיש זיין. א איד וואס ער פארט קיין מעקסיקא אין די יארן מחזק צו זיין אידן בלי שום תשלום גמול, דאס איז מדריגות און בכלל ארויס וואס קומט ארויס פון דעם מחלוקת מורא'דיגע מכשולים, ס'דא א איד וואס ער ווערט אנגערופן ר' אלימלך בידערמאן, דער איד איז א באקאנטע איד היינט וואס אויך א איד א איש מורם מעם נישט קיין כבוד נישט קיין געלט נישט קיין רביסטעווע פשוט איז משריש אמונה אין כלל ישראל השגחה פרטית איז מחזק מ'קען זאגן צענדליגער טויזענטער אידן זיינע זאכן פארן ארום די וועלט און ער איז

און זייט דעמאלטס איז רבי אלימלך בידערמאן שוין געווארן אפגעפרעגט, אויב ס'דא א איד וואס רעדט פונעם באשעפער, אין אמונה, אין אהבה ויראה, איז ער דאך שוין געווארן אפגעפרעגט עד כדי כך אז אין די סאטמארע סענטער, אין די בתי חינוך פון סאטמאר ווערן ארויסגעווארפן די אלע קונטרסים זיינע און די אלע ספרים זיינע, איז דאס קען האבן א געוואלדיגע געוואלדיגע. עפעקט אויף זאכן וואס זענען זייער נויטיג פאר אונז, איז אשר על כן, חזקו ונתחזק אין די מערכה, און איך האלט איר מעגט דאס באטוינען, און ס'איז א דבר גדול מאוד וואס איר טוט, ווייל ס'מוז איינער זיין וואס זאל געבן א קלאפ אויפן טיש. בנוגע דעם עצם ענין פון דעם וואלט איך געהאלטן אזוי ווי איר זענט א אפטע גאסט אין ארץ הקודש, וואלט איר געדארפט אריינגיין צו רב שטיינמאן און אים פרעגן למדנו רבינו וואס האלט איר פונקט וואס האלט איר וואס האלט איר נישט ווייל ער איז זייער קלאר אין זיין שיטה איך ווייס נישט איך האב זיך נישט אריינגעמישט אין די ענין אבער איך וואלט אים געדארפט פרעגן און ער זאל זיך מסביר זיין אפשר וועט ער אפילו וועלן יא מסכים זיין צו הערן איך בין נישט זיכער איך דאס לאז איך צו אייך צו טון.

און דאס מיט די אלע אנדערע זאכן וואס מ'ווארפט ארויס, קינדער, וכדומה וכדומה. מ'זאל שוין זוכה זיין צו האבן פרייליכע טעג. משנכנס נכנס נכנס אדר. מה מרבים מרבים בשמחה. משנכנס נכנס נכנס אדר. מרבים בשמחה. האטס אלע א פרייליכן וואך און א פרייליכן חודש, און א פרייליכן אדר ב', און ס'קומט שוין פסח, איז מצוות משולבות ווי רשי זאגט, און מ'זאל שוין זוכה זיין צום גואל צדק בניסן נגאלו בניסן עתידים ליגאל במהרה בימינו אמן.